דא דף מ"ט עמוד ב', יא, אות ו'. אביסל איבערגיין וואס מ'האט אמאל גערעדט אז א מענטש דארף אכטונג געבן פון חכמות חיצוניות. און אפילו ער גיבט זיך אכטונג איז דא אזאך ווי התחדשות המוחין. און וויאזוי איז וויאזוי איז דא התחדשות המוחין? פונקט אזוי ווי מ'זעט ווען א מענטש גייט שלאפן ווערט זיין זיין מוח באנייט. די זעלבע זאך ווען מ'לערנט אמאל פשטא אורייתא, מ'לערנט פשוטע תורה, און ווערט די מוחין באנייט. יעצט איז דער רבי ווייטער מסביר דא א נאך א בחינה פון שינה אות ו' גם יש כמה בחינות בשינה ס'איז דא אסאך בחינות אין שלאפן כי יש שינה ס'איז דא א שלאף שהיא בחינת לימוד פשטא אורייתא אזוי ווי מען האט אמאל גערעדט נעכטן פאריגע שיעור אז ס'דא אזאך ווי לערנען פשוטע תורה איז אויך א געוויסע וועג פון שלאפן. און דאס איז כפי הדביקות, לויט די דביקות, ווען א מענטש איז מדובק צום אייבערשטן און ער לאזט זיך אפ פון די דביקות און ער גייט אריין אין פשוט'ע תורה, איז דאס אזוי ווי שלאפן, און די זעלבע זאך איז דא נאך א בחינה וואס ווערט אנגערופן שינה לגבי די דביקות, ויש שינה בחינה שהיא בחינת משא ומתן, ס'דא א געוויסע סארט שינה וואס דאס איז א בחינה פון האנדלען משא ומתן באמונה, איינער האנדלט ערליך, סאו די חלק פון אמונה ווערט אנגערופן אזוי ווי שלאפן. שהיא גם כן פשטא אורייתא אזוי ווי לערנען פשוט'ע תורה, כי כשעוסק במשא ומתן באמונה ווען א מענטש איז עוסק במשא ומתן באמונה אזי המוחין די מוחין היינו נשמתו זיין נשמה באה לתוך האמונה קומט אריין אין די אמונה, און עס איז די זעלבע זאך בבחינת עס איז די זעלבע בחינה ווי חדשים לבקרים יעדע צופרי איז דא א נייע התחדשות, ונתחדשו שם עס ווערט דארט נתחדש די מוחין, ונתחזקו ס'ווערט געשטארקט מעייפותם פון זייער מידיגקייט, טייטש א מענטש האנדלט ערליך געט עס אים כח צו האבן בעסערע מוחין, און ביי האנדלן ערליך דאס איז מיינט די חלק פון שלאפן, וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה די חזל זאגן הרוצה להחכים, איינער וואס וויל קלוג ווערן ארויפגיין צו די. ריכטיגע חכמה וואס מ'דארף אנקומען צו האבן הייליגע מוחין יעסוק זאל ער עוסק זיין בדיני ממונות וואס דאס איז א וועג פון שלאפן היינו שרוצה לחדש את שכלו ער וויל מחדש זיין זיין שכל היינו נשמתו זיין נשמה יעסוק בדיני ממונות זאל ער זיין באשעפטיגט אין דיני ממונות היינו משא ומתן באמונה האנדלן ערליך כי העוסק במשא ומתן באמונה איינער וואס האנדלט ערליך איז בוודאי עוסק בדיני ממונות. ער איז דאך ביזי מיט געלטער, כי כל דיני ממונות שייך למשא ומתן, אלע זאכן ווען מען רעדט פון געלט דאס איז ביזנעס, כי אי אפשר לעשות משא ומתן באמונה, מען קען נישט האנדלען ערליך באמונה, כי אם בקי בדיני ממונות, ווען ער קען גוט די שולחן ערוך פון דיני ממונות, שלא יכשל בהם זאל נישט נכשל ווערן אין זיי, במילא קען ער זיך אויפהערן קענען האנדלען ערליך, במילא דאס איז די בחינה פון שלאפן לגבי די מוחין לגבי די שכל, בויען, זיך בויען די שכל, וזה בחינת, און דאס איז די בחינה, היתה כאניות סוחר, כאניות אזוי ווי די שיפן סוחר וואס האנדלען, היינו על ידי משא ומתן, דורך דעם וואס מען האנדלט ערליך, היינו על ידי פשטא אורייתא, פשוט תורה, ווייל מען דארף דאך וויסן די הלכות אזוי צו האנדלען ערליך, אזי ממרחק תביא לחמה איז ברענגט מען פון דערווייטנס די ברויט וממשיך שכל חדש ער ברענגט זיך א נייע שכל מאור הפנים פון די אור הפנים פונעם אייבערשטן כביכול כי השכל נקרא רחוק די שכל ווערט אנגערופן ווייט כמו שכתוב וואס עס שטייט אין פסוק אמרתי כ'האב געזאגט אחכמה כ'וועל קלוג ווערן והיא רחוקה למעשה ס'ווייט. איך זאל באקומען פון וועם? אבל, פסוק, סעיף ז', אבל אבער כשאדם מכניס שכלו, א מענטש ברענגט אריין זיין שכל היינו נשמתו זיין נשמה בתוך האמונה אין אמונה, היינו פשטא דאורייתא ער לערנט פשוט תורה, היינו במשא ומתן, א מענטש האנדלט ערליך, בבחינת חדשים לבקרים ער וויל דערמיט קריגן א התחדשות און אן עם א נייע טאג, אזי צריך לשמור האמונה דארף ער שומר זיין דארף אפהיטן די אמונה, ער האנדלט יעצט, ער דארף. אפהיטן די ערליכקייט, די ארנטליכקייט דארף ער אפהיטן, שלא יינקו ממנה החצונים, אז די חצונים זאלן נישט יונק זיין פון דעם. פארוואס? כי היא שוכנת בתוך החצונים. די, ווייל די מלכות, דאס מיינט די אמונה, שוכנת בתוך החצונים, די עס רוהט צווישן חצונים. לאמיר עס מסביר זיין זייער פשוט, געווענליך א מענטש האנדלט, איז די גאנצע האנדל וואנדל ליגט אין א וועלט פון חצונים, און כדי צו קענען האנדלן דארטן ערליך, דארף מען דארף מען האבן אסאך כוחות אז מען זאל נישט ווערן פארפאלן, בבחינת זאת ירושלים, ירושלים שמתיה בתוך הגוים, כ'האב עס געלייגט צווישן די גוים, וסביבותיה, און ארום איר ארצות ס'איז דא לענדער. סאו, ממש אזוי ווי מען זעט היינטיגע צייטן אז ירושלים איז ארומגענומען מיט גוים אגאנצן צייט, און די זעלבע זאך, איז די אמונה ארומגענומען מיט אסאך שווערע זאכן וואס קען אוועקנעמען קען אוועקנעמען די מענטש פון די אמונה. וירושלים היא בחינת אמונה ירושלים איז בחינה פון אמונה כמו שכתוב שטייט אין פסוק קריה נאמנה די שטאט פון אמונה והיא בחינת לילה דאס איז בחינה פון לילה כמו שכתוב ואמונתך בלילות אז ס'איז א שטאט פון אמונה איז עס אמונה און אמונה דארף מען האבן ווען ס'איז בלילה ס'איז טונקל והיא פשטא אורייתא דאס מיינט לערנען פשטות תורה כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אזוי ווי חזל זאגן במחשכים הושיבני האסט מיך אריינגעזעצט אין די פינסטערניש יא דאס מיינט אז מיינט לערנען תלמוד בבלי ונאמר ס'שטייט ולחושך קרא לילה ס'ווערט די חושך ווערט אנגערופן לילה פינסטערניש ווערט אנגערופן לילה און דארט דארף מען האבן אמונה והיא בחינת המאור הקטן דאס איז דער קליינע מאור הקטן וואס מיינט די לבנה כמו שנאמר וואס שטייט אין פסוק ואת המאור הקטן דער קליינע לעכטיגקייט די לבנה לממשלת בלילה צו געוועלטיגן ביינאכט.

בינה מיינט דאך דעם וואס איך פארשטיי אביסל וואס דא גייט פאר, איך פארשטיי און איך דערהער אז דא איז די אייבערשטער'ס מלכות, להלביש את המלכות, אנצוטון די מלכות היינו אמונה, די אמונה שלא יינקו העכו"ם די גוים זאלן נישט יונק זיין פון דעם, והארצות און די לענדער שבסביבותיה ארום איר. וכשאדם עוסק במשא ומתן, א מענטש האנדלט ערליך. כל כך באמונה, מיט אזא מין אמונה כמו רב ספרא אזוי ווי רב ספרא, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אזוי ווי חז"ל פארציילן אז רב ספרא האט אים איינער פארגעשלאגן א ביזנעס און ער האט געהאלטן אינמיטן ליינען קריאת שמע האט ער נישט געקענט זאגן צו ער איז מסכים אויף די פרייז איז יענער געגאנגען די גאנצע צייט געהעכערט די פרייז און ווען רב ספרא האט געענדיגט קריאת שמע האט ער געזאגט די ערשטע פרייז

דאס איז דאס איז פון דאס איז גמטריא מלבוש, סביב האמונה, דאס טוט אן די אמונה ביי זיי, אמא די מאמע מסככת זי באשיצט על בניה אויף די קינדער, יעצט לאמיר עס אביסל מער מסביר זיין מ'זאל אביסל מער פארשטיין, און כדי די אמונה זאל זיין ריין מוז איך האבן די הארץ, יא די הארץ איז בינה, די בינה ווערט אנגערופן די הארץ, און דאס ווערט אויך אנגערופן די מאמע, וואס דאס באשיצט די אמונה א גאנצע צייט איך זאל פארשטיין אז די עיקר וואס איך דארף אנקומען, איך דארף אנקומען צו די תכלית אז צו די תכלית פון אמונה, די ריכטיגע אמונה נישט פארפירט ווערן. שלא יינקו ממנה אז די סטרא אחרא מיט די קליפה זאל נישט קענען יונק זיין, און והיא און די הארץ, די בינה, די מאמע, איז אם לבינה תקרא, יא, די מאמע ווערט אנגערופן און זאלסט טון און בינה מיינט די מאמע, און בינה ליבא מיינט אויך די הארץ, זה שמקיים דאס איז דער וואס איז מקיים ודובר אמת בלבבו, ווען ער טוט ביזנעס איז נישט נאר סתם אזוי דא אמונה, נאר וואס ער טראכט אין הארץ דאס פירט ער אויס, אז אמא די מאמע מסככת על בניה באשיצט אויף אירע קינדער, שהלב עושה חשמל, די הארץ מאכט א. שטארקע ליכטיגקייט, און דאס איז היינו מלבוש דאס איז א לבוש סביב האמונה ארום די אמונה ס'זאל נישט קאלע ווערן, שלא יינקו ממנה החיצונים, די חיצונים זאלן נישט קענען יונק זיין פון דעם. וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה דאס חז"ל זאגן, הרוצה שיעסוק בדיני ממונות, איינער וואס וויל עוסק זיין אין דיני ממונות, און ער וויל זיין זיכער אז ער וועט נישט פארפארן, ער וועט נישט קאלע ווערן, ישמש את שמעון בן ננס, זאל ער באדינען שמעון בן ננס. דאס מיינט, היינו הרוצה לעשות משא ומתן באמונה, ער וויל האבן משא ומתן באמונה, האנדלן ערליך, היינו פשטי אורייתא, פשט תורה, הנקרא חושך וואס ווערט אנגערופן חושך ווייל ס'איז א פלאץ פון חושך, כמו שכתוב ווי שטייט אין פסוק, במחשכים הושיבני, דאס מיינט לערנען תורה תלמוד בבלי, און זעט מען סתם לערנען תורה קען זיין ארומגענומען מיט א חושך, ונקרא אמונה ס'ווערט אויך אנגערופן אמונה, כמו שכתוב שטייט אין פסוק ואמונתך בלילות אין די נאכט דארף איך האבן אמונה אזי צריך להמשיך חשמל מהלב דארף איך נעמען די לעכטיגקייט פונעם הארץ היינו שיקיים מ'זאל מקוים ווערן ודובר אמת בלבבו יעדע זאך ביי ביזנעס זאלסטו רעדן אמת'דיג אין הארצן און שפיל נישט יעצט אויסקענען א חשמל הזה און מלביש את מלא הקטן דאס טוט אן טוט אן דעם קליינעם מאור די לבנה וואס דאס ווערט אנגערופן איינער עשה מיניה דאמינא בחינת על בחינה אמר די מאמע ווען זיין קעכער איז באשיצט אלע נאר פיר קינדער ווער זיי און דאס איז פשט איר משמש ער שמן ואננס זיי באדינען שמן ואננס כשמיה טל אבער ליבער.

איז בבחינה היינו המאור הקטן דאס ווייזט די לבנה דאס ווייזט אויף די אמונה במילא קומט אויס קומט אויס אז ווען א מענטש לייגט אריין דעם אייבערשטן אפילו אין מלכות יא דעמאלטס איז ער זוכה און וויאזוי וואס טוט ער ער נעמט די הארץ און דאס דאס איז בינה ער לייגט עס אריין אינעם מאור הקטן דאס איז בן מיט די לבנה בן ווייזט אויף די בינה, חלק פון די הארץ, און נאכדעם ננס ווייזט אויף די קליינע לבנה, אויף די אמונה, סאו אז כ'נעם די הארץ און כ'לייג עס אריין מיט די אמונה, דעמאלטס ווער איך אנגעהיטן אפילו ווען כ'זאל אריינליגן אין משא ומתן, דעמאלטס וועל איך נישט קאליע ווערן. אז כשאדם עוסק במשא ומתן באמונה, א מענטש האנדלט ערליך, אויב דאס מיינט ער איז עוסק בדיני ממונות. היינו פשטא אורייתא זה בחינת הקרבת קרבן תמיד, דאס מיינט מקרב זיין די קרבן תמיד, און והקטרת הקטורת, ביידע זאכן טוט א מענטש ביי ביזנעס, שטימט זייער גוט וואס מ'זאגט עס צופרי פאר מ'גייט האנדלען, זאגט מען סיי די קרבן תמיד און סיי קטורת, כי על ידי התמיד עולים חכמה בינה ודעת דעשיה ביצירה, דעמאלטס גייט ארויף די חכמה בינה דעת פון עשיה אין יצירה, ס'גייט ארויף פון עשיה צו יצירה. דאס טייטש אין אנדערע ווערטער, בבוא טוב, די חכמה און די דעת וואס דאס איז ביי אונז לגבי אונזער תורה איז עיקר די בינה, די הארץ ווערט אויפגעבויט, דאס געשעהט דורך די תמיד. וכל הניצוצות הקדושים שבקליפה עולים בסוד אחד עשר סממני הקטורת בבחינת מלכות. יעצט ווייסט מען אז ס'דא עלף ניצוצות הקדושה וואס איז אראפגעפאלן אין די קליפות, און דורך דעם וואס א מענטש איז מקטיר קטורת,

קענען זיי זיך געבן א רוף אן אז אפשר אנא אמלוך, אבער ביי די אנדערע ביי קלארע זאכן איז דאך נישטא קיין שייך נישט שייך א קליפה, אה במילא קומט אויס ווען איך בין מעלה קטורת וואס טו איך בעצם, בין איך מעלה די מלכות, סאו עס קומט אויס אזוי, קרבן תמיד בין איך מעלה די הארץ, צו זיין א דובר אמת בלבבו.

יא, לערנט דאך פשוט תורה. ווייל ער זאגט דאך אגאנצע צייט וואס מ'מעג יא וואס מ'מעג נישט. שהיא בחינת מט"ט, דאס איז די מלאך מט"ט, וואס די מלאך מט"ט זאגט מותר אסור. אגאנצע צייט זאגט ער וואס מ'מעג יא טון וואס נישט. המקנן ביצירה. יא, וואס די פלאץ איז אין עולם היצירה. ווייל דאס איז די חלק פון האנדלן ערליך. און האנדלן ערליך האבן געשמועסט קומט הארץ. נמצא קומט אויס שהחכמה בינה דעת שלו בעשיית המשא ומתן די חכמה בינה דעת בשעת מאך האנדלן ערליך, עולים ליצירה גייט ארויף ליצירה היינו לפשטא דאורייתא עס גייט אריין פשוט תורה וכל ניצוצות הקדושה שנפלו לתוך העכו"ם וואס די די ניצוצות איז אויך אריינגעפאלן אין די גוים והארצות אין די לענדער שסביבות ירושלים און די ארום ירושלים ארום די אמונה ארום די מלכות עולים גייען ארויף לבחינת אמונה גייט ארויף צו די אמונה הנקרא ירושלים עס ווערט אנגערופן ירושלים און וואס ווערט אויך אנגערופן מלכות. די מלכות זאגט די רבי יעצט כשזה קם זה נופל ווען די קדושה איז זיך מתגבר אויף די טומאה פאלט אוועק די טומאה יעצט קומט אויס ווען א מענטש זאגט די קטורת און ער איז מעלה די י"א סממני קטורת די הייליגע ניצוצות ממילא אויטאמאטיש פאלט אוועק די טומאה כי חורבן אמונה הוא נקרא חורבן ירושלים, ווען א מענטש איז נעבעך זיין אמונה איז חרוב געווארן, דאס מיינט ס'איז דא א חורבן ירושלים, כמו שדרשו חכמינו זכרונם לברכה אזוי ווי חזל זאגן, לא חרבה ירושלים, ירושלים איז נישט חרוב געווארן עד שפסקו ממנה, ס'האט זיך אויפגעהערט פון איר, אנשי אמנה, די מענטשן מיט אמונה, וכשירושלים, ווען ירושלים, היינו אמונה, יא, דאס מיינט אמונה, אזוי ווי מיר האבן ביז יעצט געזאגט. היינו משא ומתן, דאס מיינט האנדלן ערליך, שהיא פשטא אורייתא מען פירט זיך אויף אזוי ווי ס'דארף צו זיין, מתגברת, ווערט עס געשטארקט דורך די הארץ יא וואס האבן געשמועסט וואס דאס איז די חשמל, אזי אלו העכו"ם והארצות די די גוים און די אלע לענדער ארום ירושלים,

די צווייטע מצוה איז כריתת זרעו של עמלק, פארשניידן די קינדער פון עמלק, ס'זאל נישט בלייבן פון עמלק א זכר, און די נעקסטע איז בנין בית המקדש אויפבויען די בית המקדש. זאגט דער רבי והא בהא תליא, איינס איז געוואנדן אינעם צווייטן. כי העמדת המלך איז בחינת אמונה, איך שטעל אוועק ווער ס'איז קעניג, דאס מיינט אמונה. ער רעדט דאך ביי מלכות, כי העמדת המלכות, דאס טייטש איך שטעל אוועק ווער איז באס דא, דאס מיינט אז איך שטעל אוועק די מלכות.

א ריכטיגע וואגשאל. לומר צו זאגן שבעוון משקולות אז וועגן די עבירה פון א וואג היה מלחמת עמלק, די גוים האבן געזאגט ס'טייטש מ'האט נישט געהאנדלט ערליך, ממילא וועגן דעם איז די אמונה נישט געווען קיין משא ומתן באמונה, אז ס'נישט דא קיין משא ומתן באמונה איז דא א גרויסע סכנה אריינצופאלן אין אנדערע מלכיות. היינו הך, ס'איז די זעלבע זאך כידוע אזוי ווי ס'איז באוואוסט. יעצט די דריטע זאך, איז בנין בית המקדש, וואס איז דא בנין בית המקדש? איז בחינת אור פנים. יעצט גייט מען צוריק צו אנפאנג, יעצט דארף מען דאך האבן אז נאכדעם וואס א מענטש איז אריינגעגאנגען אין די אמונה, וואס גייט ער סוף כל סוף מאכן? סוף כל סוף גייט עס מאכן אז ער גייט אנקומען צו די אור הפנים, די מח וועט נתחדש ווערן, יא אויף וואס קריגט חידוש המח? אויף חידוש הנשמה, די נשמה ווערט נתחדש, מ'האט עס אמאל געשמועסט, ס'איז נישט נאר גענוג אוועקצונעמען די רע, נאר עס פעלט אויס צו מחדש זיין די מוחין כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אזוי ווי חזל זאגן מי שיש בו דעה איינער וואס האט דעת איז כאילו נבנה בית המקדש בימיו איז עס אויפגעבויט געווארן די בית המקדש אין זיינע טעג כלומר אלע דריי זאכן האט שייכות וואס דא האט מען דא געשמועסט וזה החשמל. דאס וואס מיר האבן געשמועסט, די חשמל וואס שיינט אריין פונעם הארצן אריין, אריין אין די האנדלן ערליך, הנעשה בבחינת וואס ווערט געמאכט פון ודובר אמת בלבבו, דורך דעם וואס א מענטש רעדט אמת'דיג אין הארצן, ומלביש לאמונה ער טוט אן די אמונה, און היא בחינת דאס איז די בחינת רצועות וואס ווערט אנגערופן די רצועות, כי רצועות מקיפין מלכות, די רצועות, יא, דהיינו אמונה, די רצועות נעמט מען, דאס ווערט אנגערופן אמונה. יא, וואס טייטש דאס פארוואס? ווייל די רצועות, יא, פון די תפילין איז די מוחין וואס קומט פון בינה אריין אין מלכות, סאו די רצועות ציט זיך פון פון פון די הארץ, יא ס'איז נצמד דורך די הארץ, אריין אין די מלכות. וזה שאמר רב לרב שמואל בר שילת, כד תמחי לינוקא, ווען זיי שלאגן א קינד, לא תמחי זאלסטו אים נישט שלאגן, אלא בערקתא דמסאנא, נאר מיט א שיך בענדל. זאגט דער רבי, תמחי איז לשון טהרה ריין, כמו שכתוב, אזוי שטייט אין פסוק, מחיתי כעב פשעיך. תמחי מיט מחיתי איז די זעלבע זעלבע לשון. איז בקיצור תמחי וואס ווילן וואס ווילן מאכן ריין, ינוקא איז בחינת מאור הקטן, וואס מאכן ריין די לבנה, איז בחינת שינה וואס דאס האבן מיר דאך געשמועסט, משא ומתן באמונה איז א בחינה פון שינה, לא תמחי זאלסטו נישט אפמעקן אלא בערקתא דמסאנא נאר מיט דהיינו רצועות של תפילין מיט די רצועות פון תפילין, ווי מ'האבן געשמועסט די רצועות גייט אריבער די הארץ, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה. און אזוי ווי חזל זאגן בשכר שאמר אברהם ווייל אברהם האט געזאגט מחוט פון א פאדעם ועד שרוך נעל ביז א שיך בענדל זכו בניו האבן זיינע קינדער זוכה געווען לשתי מצות צו די צוויי מצות לחוט של תכלת די פאדעם פון בלוי וואל דאס מיינט די ציצית ורצועות של תפילין צו האבן די רצועות פון תפילין און ועד שרוך נעל יא ביז די שיך בענדל תרגומו זאגט די תרגום ערקתא דמסאנא

די תוכל לשמור את עננות, מען האט שוין פריער געשריבן שבעים ועננות, היינו המאור הקטן, קענסט עס נישט אפהיטן, היינו המה ר, היינו הקטן היינו הינוקין דאס מיינט די קליינע קינדער, קענסט עס נישט מאכן ריין, אלא בערקתא דמסאנא היינו רצועות של תפילין, דאס מיינט, ווי אזוי מאכט מען, וואס מיינט די רצועות, היינו שתמשיך חשמל, דאס ברענגט א לעכטיגקייט, וואס דאס איז די רצועה,

לאמיר דא סטאפן, און דאס גייט שוין אויף די נעקסטע עמוד, און אם ירצה השם נעקסטע שיעור זען פון דא ווייטער.